בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף כט, מ'הייבן אן, דף כח עמוד ב', נײַן שורות פון אונטן, ביי די צוויי פינטלעך רבי יהודה אומר במתכוון חייב וכו', איז אזוי, מען האט געזען די משנה, די משנה האט געזאגט נשברה כדו ברשות הרבים, והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית חייב, פשט די משנה האט געזאגט אז טאמער איינעמס פאס אדער קריגל צוברעכט זיך אין א רשות הרבים, און א צווייטער ווערט ניזוק פון דעם, אדער פון די וואסער, אדער פון די פאס אליין, פון די שטיקלעך. איז חייב דארף מען באצאלן אויף דעם רבי יהודה האט זיך געקריגט רבי יהודה האט געזאגט במתכוון חייב באינו מתכוון פטור איז פרעגט די גמרא היכי דמי מתכוון וואס מיינט רבי יהודה מיט דעם מתכוון ענטפערט די גמרא אמר רבה במתכוון להורידה למטה מכתיפו פשט איז רבה מפרש רבי יהודה אזוי אז רבי יהודה זאגט אז ווען איינער גייט אין א רשות הרבים מיט א פאס אויף זיין אקסל און ער פרובירט עס אראפצונעמען פון זיין אקסל ווייל ס'שטערט אים און אזוי ווען ער נעמט עס אראפ ער איז אזוי אומבאכלעפטשעט ער געט זיך נישט קיין עצה און ס'גליטשט זיך אויס ס'האקט אריין אין עפעס ס'צוברעכט זיך דא האלט רבי יהודה אז חייב פארוואס ווייל רבי יהודה האלט אזוי האלט רבה על כל פנים אז נתקל פושע נתקל איז טייטש א מענטש וואס האט זיך דערשטרויכלט עפעס איז געשען איז א פושע פשט א מענטש קען נישט קומען מיט א טענה פון נתקל כ'האב אריינגעהאקט ס'איז געשען וואס טייטש ס'איז געשען פאס אויף זאל נישט געשען איז דא האלט רבי יהודה אז חייב. יעצט וואס מיינט אינו מתכוון? אינו מתכוון איז טייטש אז דער מענטש האט באמת גארנישט געטון, א מענטש איז געגאנגען אין רשות הרבים מיט א קריגל אויף זיין אקסל, און די קריגל אינמיטן וועג האט זיך פשוט אויפגעפלאצט, ער האט גארנישט געטון, נישט ער איז נתקל געווארן, נאר פשוט ס'איז צופלאצט געווארן. איז דא, זאגט רבי יהודה, דאס איז שוין א געהעריגע אונס, אויף דעם קען מען אים נישט מחייב זיין. אזוי איז רבה מפרש דעם רבי יהודה. איז אויב אזוי, אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי צו רבה, מכלל דמחייב רבי מאיר אפילו נפשרה? פשט, אויב אזוי קומט אויס, אז די תנא קמא, וואס באלד וועלן מיר זעהן דאס איז רבי מאיר, רבי מאיר וועט האלטן, אז אפילו דארט ווי די קריגל איז פשוט צופלאצט געווארן, די מענטש האט ממש גארנישט געטון, איז אויך חייב, ווייל מען זעהט דאך אז תנא קמא זאגט פשוט חייב, רבי יהודה זאגט ס'ווענדט זיך מתכוון אינו מתכוון, קומט אויס אז תנא קמא האלט אז אפילו ביי אינו מתכוון איז אויך חייב, קען דען זיין אזא זאך? אמר ליה, זאגט רבה צו אביי, אין. מחייב היה ר' מאיר, אפילו אזנה בידו, פשט אפילו א מענטש האלט א קריגל, און יעדע קריגל האט דאך אזא אויער ווי מען קען עס אנכאפן, אפילו ער בלייבט מיט די אויער אין די האנט פשט די קריגל איז פשוט צופלאצט געווארן ער האט גארנישט געטון, האלט ר' מאיר אז חייב. איי פרעגט אביי אמאי, פארוואס? אנוס הוא, איז דאך אן אונס, ואונס רחמנא פטריה, און די תורה פטר'ט דאך א מענטש פון אונסין דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, ביי א נערה וואס מען האט מאנס געווען זאגט די פסוק ולנערה לא תעשה דבר, זעט מען אז א אונס איז נישט מחויב. זאגט אביי וכי תימא וועסט מיר וועלן זאגן הני מילי לענין קטלא אז יא לענין מיתה פשט ווען איינער איז מאנס א מיידל דארט זאגט די תורה אז אונס רחמנא פטריה אבל לענין נזקין חייב אבער פון דעסוועגן וועסט מיר וועלן זאגן אז ווען עס קומט צו נזקין דארט האלט ר' מאיר מ'איז יא חייב זאגט אבער אביי ס'איז נישט אזוי כ'האב קלאר א ברייתא וואס דארט זעהט מען קלאר אז ר' מאיר זאגט אז ווען עס קומט צו אונסין איז מען פטור ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא נשברה כדו ולא סילקו, פשט טאמער איינער איז געגאנגען אין א רשות הרבים און זיין פאס האט זיך צובראכן און ער האט עס נישט אויפגערייניגט, אדער נפל גמלו ולא העמידו, זיין גמל איז אראפגעפאלן און ער האט אים נישט אויפגעשטעלט, און עס איז געשען א היזק, איז רבי מאיר מחייב בהזיקן, וחכמים אומרים, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, רבי מאיר איז מחייב ביי אזא היזק, און חכמים זאגן אז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, באלד וועט מען זען קלאר וואס די מחלוקת רבי מאיר און די חכמים איז, אבער על כל פנים די ראיה נאכנישט פון דא. די ראיה איז וואס שטייט דא בהמשך, אז וואס? אז און מודים חכמים לר' מאיר, באבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, שהוא חייב. פשט אפילו די חכמים, וואס פטר'ן ביי די פריעדיגע ציור, ביי איינער וואס גייט אין א רשות הרבים און זיין פאס צופלאצט זיך אדער זיין גמל פאלט אראפ, אפילו די חכמים וואס זאגן דארט אז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, זאגט אבער די ברייתא אז חכמים זענען מודה, אז טאמער איינער לייגט א מעסער, אדער א אבן, אדער א פעקל אויף א דאך, און ס'פאלט אראפ ברוח מצויה, איז היות וואס דער מענטש איז א פושע, איז דא זענען די חכמים אוודאי מודה, אז דער מענטש איז חייב, און די זעלבע זאך פארקערט, און מודה ר' מאיר לרבנן, במעלה קנקנין על הגג על מנת לנגבן, ונפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו, שהוא פטור, פשט ר' מאיר איז אויך אוודאי מודה צו די חכמים, אז טאמער איינער האט ארויף געלייגט קריגלעך אויפן דאך זיי אויסצוטריקענען, און ס'איז אראפגעפאלן מיט א רוח שאינה מצויה פשט ס'איז געווען א געהעריגע אונס, איז ר' מאיר אוודאי מודה אז פטור. זעהט מען קלאר אז ר' מאיר פטר'ט ביי אונסין. און ממילא זאגט אביי צו רבה מען קען נישט מפרש זיין די משנה אזוי ווי דו האסט געוואלט מפרש זיין ווייל לויט דיין פירוש קומט אויס אז ר' מאיר האלט אז אפילו ביי אונס איז מען אויך מחייב אלא אמר אביי און ממילא ענטפערט אביי א נייע פשט א נייע מהלך אין די משנה זאגט אביי בתרתי פליגי ס'איז דא אין די משנה א געדאפלטע מחלוקת פליגי בשעת נפילה און פליגי לאחר נפילה פליגי בשעת נפילה בנתקל פושע מר סבר נתקל פושע מר סבר נתקל לאו פושע הוא פליגי לאחר נפילה במפקיר נזקיו, מר סבר מפקיר נזקיו חייב, און מר סבר פטור. פשט אזוי. ענטפערט אביי, א נייע מהלך אין די משנה. זאגט אביי, ס'דא צוויי מחלוקת'ן אין די משנה צווישן ר' מאיר און ר' יהודה. יעצט, ווי מ'וועט שוין זעהן, דאס אז ס'דא צוויי מחלוקת'ן אין די משנה, דאס מוז מען נישט דא ענטפערן. פשט אביי וואלט גענוג געווען אז ער איז נאר דא מסביר איין מחלוקת, און מיט דעם קען מען שוין פארשטיין די משנה. די סיבה פארוואס ער זאגט טאקע אז אין די משנה איז דא צוויי מחלוקת'ן, איז ווייל ווי מ'וועט שוין זעהן אביי האט געהאט א געוויסע דיוק אין די משנה, אז ס'מוז אזוי זיין. אבער על כל פנים זאגט אביי, די צוויי מחלוקת'ן זענען, איין מחלוקת איז בשעת נפילה, און די צווייטע מחלוקת איז לאחר נפילה. וואס מיינט דאס בשעת נפילה, וואס מיינט דאס לאחר נפילה, און וואס איז טאקע די צוויי מחלוקת'ן? איז פשט אזוי, בשעת נפילה, זאגט אביי איז די מחלוקת צו נתקל פושע צו נתקל לאו פושע. פשט, א מענטש וואס גייט אויפן גאס און האלט א פאס אין די האנט, און האקט אריין אין עפעס אדער קוילערט זיך איבער אויף עפעס אדער האט נישט באמערקט עפעס אדער עפעס איז געשען ער איז נתקל געווארן, ער האט זיך געשטרויכלט אין עפעס, איז דא, זאגט אביי האלט ר' מאיר, נתקל פושע, נישט דא אזא זאך ביסט נתקל, עפעס איז געשען, וואס טייטש עפעס איז געשען, פאס אויף ס'זאל נישט געשען, אזוי האלט די תנא קמא, אזוי האלט ר' מאיר, ר' יודא האלט אז נתקל לאו פושע, ניין, עס הייסט נישט א פושע, עפעס איז געשען, איז דער מענטש א אונס. יעצט, דאס ווערט גערופן בשעת נפילה, פארוואס? ווייל דאס איז נאר נוגע בשעת מעשה וואס דאס געשענט, בשעת א מענטש גייט אין די גאס מיט א קריגל און ער האקט אריין אין עפעס און די קריגל פאלט אראפ און צוברעכט זיך, איז דאס די שעת נפילה די נקודה פון נתקל פושע צו נישט דאס איז נאר ווי לאנג ער האט נישט געהאט קיין צייט דאס אויפצורוימען דאס אויפצורייניגן לאמיר זאגן עס האט געדויערט אויפצורייניגן פינף מינוט איז די ערשטע פינף מינוט איז דא דא א נידון צו נתקל פושע צו נתקל לאו פושע נאך פינף מינוט טאמער דאס האט זיך אלץ נישט אויפגערייניגט איז דא איז יעדער מודה ביסט א פושע ווייל דאס האסט געדארפט אויפרייניגן איז פארדעם הייסט עס בשעת נפילה יעצט פאר מען גייט דא צו די צווייטע מחלוקת צו די לאחר נפילה איז קודם כל לאמיר פארשטיין ווי אזוי די מחלוקת זעצט זיך איין אין די משנה איז די מחלוקת זעצט זיך איין אין די משנה אזוי, תנא קמא רבי מאיר האלט נתקל פושע, פארדעם זאגט די תנא קמא אז ווען איינער גייט אינעם גאס און זיין פאס צוברעכט זיך איז נישט קיין חילוק צו איז נתקל צו נישט, נישט קיין חילוק צו ער האט עס צובראכן מיט די הענט, צו ער האט אריינגעהאקט אין עפעס, רבי מאיר תנא קמא האלט אז חייב, רבי יודא זאגט אזוי, במתכוון, ווען די מענטש האט דווקא צובראכן זיין פאס מיט די הענט ער האט עס אראפגעווארפן אויף די ערד, דא אוודאי איז חייב דארף ער באצאלן, אבער ביי אינו מתכוון, פשט, טאמער ער איז נתקל, טאמער עפעס איז געשעהן, דא האלט רבי יודא, נתקל לאו פושע, און ממילא האלט רבי יודא פטור, אז ער וועט זיין פטור אבער ביז, אזוי ווי מען שמועסט מער, ביז ווען? די ערשטע פינף מינוט איז ער פטור. פארוואס? ווייל די ערשטע פינף מינוט איז ער נישט קיין פושע, ער איז א אונס, נאכדעם פארשטייט זיך מוז ער אויפרייניגן, טאמער ער האט נישט אויפגערייניגט איז ער חייב. דאס איז די ערשטע מחלוקת צווישן ר' מאיר און רבי יודא. שפעטער די צווייטע מחלוקת ווערט גערופן לאחר נפילה, לאחר נפילה, די צווייטע מחלוקת האט נישט קיין שייכות צו די ערשטע מחלוקת און בעצם ווי מען האט געשמועסט אביי האט עס נישט געמוזט זאגן פשט אביי האט בכלל נישט געדארפט דא אריינברענגען די נקודה אבער ווי מען וועט שוין זעהן אביי האט א דיוק אז ס'דא דא צוויי מחלוקת'ן און ממילא זאגט אביי איז דא דא נאך א מחלוקת אויכעט וואס איז די מחלוקת פון לאחר נפילה לאחר נפילה איז טייטש נאכדעם וואס ס'איז אריבער די פינף מינוט פשט נניח די מענטש איז טאקע א פושע און לאמיר זאגן די מענטש האט גענומען די פאס און ער האט עס צובראכן אויף די ערד בידיים איז נאך אלץ דא דא א מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יודא ביי אן אנדערע זאך אינגאנצן וואס? צו מפקיר נזקיו חייב צו נישט פשט אזוי ר' מאיר האלט אז די בור וואס שטייט אין די תורה איז א בור ברשות הרבים פשט ווען די תורה האט מחייב געווען א מענטש אויף א בור איז עס נישט א בור וואס איז אין זיין רשות נאר עס איז א בור אין רשות הרבים יעצט וואס טוט זיך מיט א בור אין זיין רשות האט מען געזען א מחלוקת רב ושמואל רב זאגט מ'איז חייב אלס שור, שמואל זאגט דאס איז אויך א בור, אבער על כל פנים די בור וואס שטייט אין די תורה האלט ר' מאיר דאס איז א בור ברשות הרבים, און ממילא וואס איז טאמער איינער געגאנגען אויפן גאס און ער האט גענומען א פאס און ער האט עס צובראכן בידיים, ער האט געמאכט א בור, ער האט געמאכט א בור ממש מיט די צוויי הענט, און יעצט איז ער עס מפקיר, ער זאגט ס'מער נישט מיינס כ'בין מפקיר די אלע שטיקלעך וואס האבן זיך דא צובראכן בין איך מפקיר, איז אוודאי וועט ר' מאיר האלטן אז ס'העלפט נישט דאס וואס דו האסט מפקיר געווען, ווייל די בור וואס שטייט אין די תורה איז דאך אויך א בור ברשות הרבים, א בור ברשות הרבים איז דאך הפקר מעיקרא, פון דעסטוועגן איז די תורה מחייב. איז פשט ר' מאיר האלט ס'איז נישט דא א פאטענט אז א מענטש איז מפקיר זיין נכסים. איז ר' מאיר האלט, מפקיר נזקיו חייב. ר' יהודה קריגט זיך. ר' יהודה האלט אז די בור וואס שטייט אין די תורה, רעדט נישט די תורה פון א הפקר'דיגע בור, נאר די תורה רעדט פון א בור וואס א מענטש האט געמאכט אין זיין אייגענע רשות, און שפעטער האט ער מפקיר געווען זיין רשות, אדער ער האט מפקיר געווען די שטח ארום זיין רשות אבער על כל פנים די בור וואס שטייט אין די תורה איז נישט א בור ברשות הרבים פארוואס ווייל רבי יהודה האלט אז א בור ברשות הרבים איז מען באמת נישט חייב און ממילא טאמער א מענטש עט נעמען א פאס און עט עס צוברעכן אויפן גאס עט מאכן א היזק דא און גראד נאכדעם איז ער מפקיר די אלע שטיקלעך וואס ליגן דא האלט רבי יהודה מפקיר נזקיו פטור נישט דא קיין ברירה מען קען אים נישט מחייב זיין פארוואס ווייל ס'איז מער נישט זיינס, די בור וואס שטייט אין די תורה איז דווקא זיין בור, א מענטש האט גענומען א כלי צובראכן ער האט עס נישט מפקיר געווען, דעמאלטס איז ער חייב אלס בור אבער טאמער ער האט עס מפקיר געווען איז פטור, איז דאס איז א צווייטע מחלוקת וואס איז דא ביי אונז אין משנה אבער ס'האט נישט קיין שייכות צו די ערשטע מחלוקת, די ערשטע מחלוקת רעדט זיך ביי א ציור וואס נתקל, פשט, ס'איז געשעהן עפעס א זאך א מענטש האט אריינגעהאקט אין עפעס און דא איז דא א מחלוקת צו נתקל פושע צו נישט און דאס איז דווקא א בשעת נפילה'דיגע מחלוקת, פשט, די גאנצע מחלוקת איז נאר נוגע פאר פינף מינוט, נאך פינף מינוט איז קלאר אז די מענטש איז א פושע, די צווייטע מחלוקת. איז פונקט פארקערט איז דייקא נאך די פינף מינוט נאכדעם וואס דער מענטש איז געווען א פושע ס'איז קלאר איז א פושע אבער יעצט איז ער מפקיר די די נזק די זאך וואס האט זיך צובראכן איז דא איז א פרישע מחלוקת צו מפקיר נזקיו חייב צו מפקיר נזקיו פטור יעצט ווי ליגט עס אין די ווערטער פון רבי יהודה ביי אונז אין משנה צו מפקיר נזקיו חייב צו נישט פשט די ערשטע מחלוקת האט מען מסביר געווען זייער שיין אז מתכוון איז טייטש א מענטש צוברעכט עפעס בידיים און אינו מתכוון איז טייטש נתקל איז אויב אזוי שטימט עס זייער געשמאק אין די משנה אבער די צווייטע מחלוקת

איז רבה האט פרובירט זאגן א פשט אז רבי יהודה האלט אויך נתקל פושע, אבער אויף דעם האט מען געפרעגט ס'קען נישט זיין, ווייל אויב אזוי קומט אויס אז רבי מאיר האלט אז אפילו ביי א ציור וואס איז א ריכטיגע אונס איז מען אויך חייב און אונס רחמנא פטריה ווי מ'האט קלאר געזען אין א ברייתא אז רבי מאיר איז אוודאי מודה דארט ווי עפעס איז געשען א היזק ביי א רוח שאינה מצויה איז מען אוודאי פטור האט מען אפגעפרעגט רבה איז וואלט גענוג געווען אז אביי זאגט אנדערש פשט אין משנה אז רבי מאיר האלט נתקל פושע רבי יהודה האלט נתקל לאו פושע וואס האט אויסגעפעלט אריינצורוקן דא אויך די צווייטע מחלוקת? זאגט די גמרא, די סיבה איז געווען ווייל אביי האט געהאט א דיוק מדקתני תרתי הוחלק אחד במים או שלקה בחרסית, פשט איז דאס אז די משנה האט אנגעכאפט צוויי דוגמאות אז איינער האט זיך אויסגעגליטשט אין די וואסער אדער ער האט געכאפט א קלאפ פון די שברים פונעם פונעם כלי חרס, איז היינו הך פארוואס האט די משנה געדארפט אנכאפן צוויי דוגמאות, אלא לאו הכי קאמר, נאר אוודאי די משנה האט געוואלט מרמז זיין אז דא איז דא טאקע צוויי מחלוקת'ן הוחלק אחד במים בשעת נפילה, או שלקה בחרסית לאחר נפילה. יעצט, דרך אגב, נאכדעם וואס מ'האט מפרש געווען אז די מחלוקת ר' מאיר און ר' יהודה אין די משנה איז א געדאפלטע מחלוקת, זאגט די גמרא, ומדמתניתין בתרתי ברייתא נמי בתרתי, פשט, די מחלוקת וואס מ'האט געזען די ברייתא, וואס דאס איז מען נאכנישט מפרש געווען מ'עט עס שוין מפרש זיין, איז אויך א געדאפלטע מחלוקת. פשט, אונז האבן געזען די ברייתא, נשברה כדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו, אז טאמער איינעמ'ס פאס האט זיך צובראכן און ער האט נישט אויפגערייניגט, אדער זיין קעמל איז געפאלן ער האט נישט אויפגעהויבן די קעמל, איז ר' מאיר מחייב בהזיקן וחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. איז, זאגט יעצט אביי אז די מחלוקת ר' מאיר ר' יהודה איז אויך א געדאפלטע מחלוקת. ס'איז אויך א מחלוקת צו בשעת נפילה נתקל פושע צו נתקל לאו פושע, און די זעלבע זאך איז א מחלוקת לאחר נפילה צו מפקיר נזקיו חייב צו נישט. יעצט איידער מ'גייט ווייטער, ס'איז וויכטיג דא מציין צו זיין אז פשטות פון די לשון הברייתא אליין קוקט אויס אז די ברייתא רעדט פון לאחר נפילה, ווייל די ברייתא זאגט דאך קלאר נשברה כדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו. פשט, ס'איז אריבער די פינף מינוט, איז פשט מ'רעדט דא פון לאחר נפילה, איז וואלט עס אסאך געשמאקער געווען צו זאגן אז די ברייתא איז נאר א מחלוקת צו הפקיר נזקיו חייב צו נישט, צו מפקיר נזקיו חייב צו נישט, און נישט א מחלוקת בשעת נפילה, אבער פון דעסטוועגן זאגט אביי אז ס'איז אויך א געדאפלטע מחלוקת, יעצט פונקט וויאזוי דאס איינצוזעצן אין די ווערטער פון די ברייתא איז תוס' ארבעט עס אויס, אבער על כל פנים פרעגט די גמרא, טאמער ביסט גערעכט אז די ברייתא איז אויך א געדאפלטע מחלוקת, איז בשלמא כדו משכחת לה או בשעת נפילה או לאחר נפילה פשט ביי כדו ווען א מענטש'ס פאס צוברעכט זיך איז דא א ציור פון בשעת נפילה און ס'איז דא א ציור פון לאחר נפילה בשעת נפילה א מענטש גייט מיט זיין פאס און ער איז נתקל איז דא א מחלוקת צו נתקל פושע צו נישט און לאחר נפילה פשט נאך די פינף מינוט איז אריבער אדער טאמער ער האט עס צובראכן בידיים איז דא א מחלוקת צו מפקיר נזקיו חייב צו נישט אבער אלא גמלו בשלמא לאחר נפילה משכחת לה במפקיר נבילתו, אלא בשעת נפילה היכי משכחת לה פשט ביי א קעמל, א קעמל וואס איז אראפגעפאלן איז לאחר נפילה, איז זייער פשוטע מחלוקת קענסטו זאגן ס'רעדט זיך אז די קעמל איז אראפגעפאלן און די קעמל איז געשטארבן און ס'אריבער די פינף מינוט די בעל באס האט עס נישט אוועקגערוקט איז דא א מחלוקת מפקיר נזקיו חייב צו נישט אבער וואס טייטש בשעת נפילה ביי א קעמל בשעת נפילה האב איך געשמועסט א מחלוקת צו נתקל פושע צו נישט נתקל פושע איז א זאך וואס איז שייך ביי א מענטש א מענטש האט אריינגעהאקט אין עפעס איז קענסטו דן זיין צו ער האט געדארפט אויפפאסן, נתקל פושע, ס'איז דיין אייגענע שולד צו נישט, אבער א קעמל, א קעמל וואס האט אריינגעהאקט אין עפעס, איז וויאזוי ווילסטו זאגן פושע, וואס די בעלבאס האט פושע געווען, ווייל זיין קעמל האט זיך איבערגעקערט, זאגט די גמרא אמר רב אחא, איז רב אחא טאקע מסביר כגון דעברה במיא דרך שרעתא דנהרא, פשט ס'רעדט זיך אז די בעלבאס האט אריבערגעפירט דעם קעמל דורך א טייך וואס האט זיך איבערגעפלוסט, פשט די וועג, די נארמאלע וועג איז געווארן צוגעדעקט מיט א טייך, און דער בעל באס פירט אריין דעם קעמל דארט אין וואסער אריין דארט ווי מען זעט נישט די וועג איז דא איז דא א מחלוקת צו דער בעל באס הייסט א פושע צו נישט אבער די גמרא פרעגט דא היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא פושע טאמער איז דא א צווייטע וועג וואס איז נישט צוגעדעקט מיט וואסער איז אוודאי א פושע ואי דליכא דרכא אחרינא אונס איז דאך א פשוטע אונס ווי איז שייך דאס צו רופן נתקל פושע אלא נא זאגט טאקע די גמרא משכחת לה דאתקיל ואתקילה ביה גמלא ס'רעדט זיך אז דער מענטש האט זיך איבערגעדרייט און די קעמל האט זיך איבערגעדרייט אויף די מענטש איז שוין ווייטער אלעס תלוי אין די תקלה פון די מענטש טאמער מען זאגט נתקל פושע איז די מענטש האט געדארפט אויפפאסן זיך נישט איבערצוקערן האסט דיך איבערגעקערט איז דיין אייגענע שולד אז די קעמל האט זיך איבערגעקערט נאך דיר טאמער נתקל לאו פושע איז נישט זיין שולד איז אויך נישט זיין שולד אז די קעמל האט זיך איבערגעקערט אבער על כל פנים פרעגט יעצט די גמרא מפקיר נזקיו מאי מתכוון איכא פשט אזוי אביי האט מסביר געווען אז ס'דא צוויי מחלוקת אין די משנה ס'דא א מחלוקת בשעת נפילה צי נתקל פושע צי נישט און שפעטער איז דא א מחלוקת לאחר נפילה צו מפקיר נזקיו איז חייב צו נישט, יעצט די ערשטע מחלוקת איז לערנט זיך זייער געשמאק אין די משנה אז תנא קמא האלט נתקל פושע פאר דעם זאגט תנא קמא חייב און רבי יהודה זאגט נתקל לאו פושע פאר דעם זאגט ער במתכוון ווען דו האסט דווקא עפעס צובראכן דעמאלטס ביסטו חייב אינו מתכוון פשט טאמער ס'איז נתקל דא האלט רבי יהודה פטור אבער די צווייטע מחלוקת וויאזוי זעצט זיך עס איין אין די משנה תנא קמא האלט מפקיר נזקיו חייב שוין אויף דעם דאס דאס קען מען נאך פארשטיין תנא קמא זאגט טאקע חייב ר' מאיר זאגט חייב. אבער רבי יהודה רבי יהודה זאגט מתכוון איז חייב אינו מתכוון נישט וואס האט עס שייכות מיט מפקיר נזקיו מתכוון אינו מתכוון וואס איז שייך ווי ליגט אין די ווערטער מתכוון חייב אינו מתכוון נישט ווי ליגט דא אין די ווערטער אז מפקיר נזקיו פטור איז אמר רב יוסף ענפערט רב יוסף במתכוון לזכות בחרסיה וכן אמר רב אשי במתכוון לזכות בחרסיה פשט ענפערט רב יוסף רב אשי אונז זעמיר דא מסביר זיין דאס וואס רבי יהודה זאגט מתכוון איז פשט אזוי, אז טאמער איינער געגאנגען מיט א פאס און ער האט עס צובראכן רשות הרבים, איז טאמער מתכוון לזכות בחרסיה פשט טאמער ער האט אינזינען געהאט דאס נישט מפקיר צו זיין נאר צו האלטן פאר זיך, דארט זאגט רבי יהודה חייב, טאמער אבער אינו מתכוון ער האט נישט אינזינען געהאט צו האלטן די שטיקלעך פאר זיך נאר ער האט אינזינען געהאט דאס מפקיר צו זיין, דא איז פטור, ווייל רבי יהודה האלט מפקיר נזקיו פטור, איז על כל פנים שטימט עס אויך מיט די ווערטער פון די משנה, איז קומט אויס ווי אביי האט מסביר געווען אז אין די משנה איז דא א געדאפלטע מחלוקת. זאגט יעצט די גמרא, ר' אלעזר אמר, ר' אלעזר זאגט ניין, בשעת נפילה מחלוקת, איז משמע לכאורה אז ר' אלעזר קריגט זיך אויף אביי, ר' אלעזר האלט אז ס'נאר דא דא איין מחלוקת אין די משנה, א מחלוקת פון בשעת נפילה, פשט, רב אלעזר האלט אז די מחלוקת ר' מאיר און ר' יהודה איז נאר בשעת נפילה, נאר צו נתקל פושע צו נישט, אבער לגבי מפקיר נזקיו איז נישט דא א מחלוקת. פרעגט אבער די גמרא, ווי קענסטו אזוי זאגן? אבל לאחר נפילה מאי דברי הכל פטור, והא איכא ר' מאיר דמחייב, אלא מאי דברי הכל חייב, והא איכא רבנן דפטרי. פשט פרעגט די גמרא, לויט רב אלעזר העט אויסקומען אז וואס? אז לאחר נפילה פשט ביי מפקיר נזקיו איז נישט דא קיין מחלוקת, איז פרעגט די גמרא וואס דען? ביי מפקיר נזקיו איז ר' מאיר און די חכמים קריגן זיך נישט, יעדער איז מודה חייב אדער יעדער מודה פטור? קען נישט זיין, פארוואס? ווייל פריערט האט מען דאך געזען א ברייתא א מחלוקת ר' מאיר רבי יהודה נשברה כדו ולא סילקו נפל גמלו ולא העמידו, יעצט אביי האט געזאגט טאקע אז די ברייתא איז אויך א געדאפלטע מחלוקת אבער דאס האט מען דארט אויסגעשמועסט אז פון די פשטות לשון הברייתא איז קלאר אז זיי קריגן זיך לאחר נפילה ווייל די ברייתא זאגט דאך קלאר נשברה כדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו, פשט מען רעדט נאך די פינף מינוט. פשט, דאס איז קלאר אז דא א מחלוקת ר' מאיר ר' יהודה לאחר נפילה, דאס איז קלאר מבואר אין די ברייתא. מען קען זיך שטעלן צו ס'איז אויך דא א מחלוקת אין די ברייתא בשעת נפילה, אבער לאחר נפילה איז קלאר דא א מחלוקת. און ממילא זאגט די גמרא וויאזוי קען ר' אלעזר זאגן אז די מחלוקת איז בשעת נפילה, וואס פון דעם איז משמע אז לאחר נפילה איז נישט דא א מחלוקת, אונז האמיר קלאר א ברייתא וואס דארט איז מבואר אז ס'איז יא דא א מחלוקת לאחר נפילה, זאגט טאקע די גמרא, אלא מאי בשעת נפילה, אף בשעת נפילה וקא משמע לן כדאביי, פשט דאס אז ר' אלעזר זאגט בשעת נפילה מיינט עס טאקע צו זאגן אף בשעת נפילה, פשט, ר' אלעזר האלט פונקט ווי אביי אז ס'איז א געדאפלטע מחלוקת סיי בשעת נפילה און סיי לאחר נפילה, זאגט יעצט די גמרא ור' יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט לאחר נפילה מחלוקת, אז די מחלוקת איז לאחר נפילה איז משמע לכאורה אז די מחלוקת איז נאר לאחר נפילה, נישט בשעת נפילה, פשט, נאר צו מפקיר נזקיו חייב, צו פטור, אבער ביי נתקל פושע און נתקל לאו פושע ביי דעם איז נישט דא א מחלוקת, אזוי לכאורה משמע פון רבי יוחנן. פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו אזוי זאגן, אבל בשעת נפילה מאי דברי הכל פטור, והא מדקאמר רבי יוחנן לקמן לא תימא מתניתין רבי מאיר היא דאמר נתקל פושע, מכלל דרבי מאיר מחייב, אלא מאי דברי הכל חייב, והא מדקאמר רבי יוחנן לקמן לא תימא מתניתין רבי מאיר היא דאמר נתקל פושע נתקל פושע הוא מכלל דפטרי רבנן. פשט פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן אז רבי יוחנן האלט אז ס'איז נאר דא א מחלוקת, צו מפקיר נזקיו חייב צו נישט אבער ביי נתקל פושע איז נישט דא א מחלוקת, פרעגט די גמרא פון א בפירוש'ע מימרא פון רבי יוחנן, פשט מיר זעהן א משנה דף ל"א וואס רבי יוחנן זאגט אויף יענע משנה, אז לא תימא מתניתין ר' מאיר היא דאמר נתקל פושע אז מען מוז נישט איינזעצן די משנה כשיטת ר' מאיר וואס האלט נתקל פושע נאר מען קען עס אויך איינזעצן ווי ר' יהודה זעהן מיר דא קלאר אז ס'איז דא א מחלוקת ר' מאיר און ר' יהודה צו נתקל פושע צו נישט איז קענסטו נישט זאגן אז ר' יוחנן האלט אז ביי נתקל פושע איז נישט דא א מחלוקת נאר יעדער האלט חייב אדער יעדער האלט פטור ווייל מען זעהט קלאר אז רבי יוחנן איז מודה אז ס'איז יא דא א מחלוקת ביי נתקל פושע, איז ווייטער וואס מיינט רבי יוחנן מיט דעם לאחר נפילה מחלוקת? נאר וואס דען, זאגט די גמרא א נייע מהלך אין רבי יוחנן, אלא הא קא משמע לן, דמפקיר נזקיו דהכא דפטרי רבנן דאנוס הוא, אבל מפקיר נזקיו דעלמא מחייבי, פשט פונקט פארקערט ווי אונז האבן פריערט געוואלט זאגן, נישט אז רבי יוחנן האלט אז די מחלוקת איז נאר ביי מפקיר נזקיו, נאר פארקערט גאר. ר' יוחנן האלט אז די מחלוקת איז נאר ביי נתקל פושע, ביי מפקיר נזקיו האלט ר' יוחנן איז אינגאנצן נישט דא א מחלוקת, נאר מפקיר נזקיו האלט ר' יוחנן איז יעדער מודה סיי ר' מאיר סיי ר' יהודה ביידע זענען מודה אז מפקיר נזקיו חייב, פשט ווען די תורה רעדט פון בור רעדט די תורה פון א בור ברשות הרבים ממילא העלפט נישט אז ביסט מפקיר דיין נכסים ווייל אז ביסט מפקיר דיין נכסים נו דאס איז דאך די בור וואס פון דעם האט די תורה גערעדט. איי לכאורה, ווי שטימט עס מיט די ברייתא, ווייל אין די ברייתא האט מען דאך געזען, נשברה כדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו, פשט, די ברייתא רעדט קלאר פון לאחר נפילה, איז ווי קען רבי יוחנן זאגן לאחר נפילה נישט דא א מחלוקת, איז זאגט רבי יוחנן, האסט נישט פארשטאנען די ברייתא, דהיינו, אביי האט מסביר געווען אז ס'דא דא צוויי באזונדערע מחלוקת'ן, ס'איז דא א מחלוקת בשעת נפילה, דאס איז א מחלוקת נתקל פושע צו נישט, ס'איז דא א מחלוקת לאחר נפילה וואס דאס איז א אנדערע ציור אינגאנצן, דארט ווי א מענטש איז געגאנגען בידיים און צובראכן א פאס און שפעטער האט ער מפקיר געווען, איז די שאלה איז צו מפקיר נזקיו חייב צו נישט, זאגט ר' יוחנן, ניין, דארט ווי א מענטש איז געגאנגען מיט א פאס און ער האט עס צובראכן בידיים און שפעטער האט עס מפקיר געווען, דא זאגט ר' יוחנן איז לית מאן דפליג, אוודאי איז מען חייב, פארוואס? ווייל די בור וואס שטייט אין די תורה איז א בור ברשות הרבים, איז אוודאי ביי אזא ציור איז מען חייב, נאר וואס דען? וואס וועט זיין טאמער א מענטש איז נתקל געווארן, אדער לאמיר נישט גיין צו נתקל לאמיר גיין נאך מער, א מענטש איז קלאר א אונס, אן קיין נתקל, ס'איז געשען דער איז געגאנגען מיט א פאס אין די גאס, און דער פאס האט זיך צופלאצט אין זיינע הענט, ער האט נישט אריינגעהאקט אין גארנישט, ער האט גארנישט געטון, ס'איז געווען א קלארע אונס, יעצט האט ער דאך פינף מינוט צאמצונעמען די שברים דא, אנישט וועט עס ווערן א פושע, איז איידער ער ווערט א פושע איז ער מפקיר די שברים דא, ער איז מפקיר די נכסים דא, איז לית מאן דפליג אז ער איז פטור, טאמער ס'וועט געשען שפעטער א היזק, פארוואס? ווייל מען קען אים נישט מחייב זיין דא אויף בשעת נפילה, ווייל ס'איז דאך געווען א אונס, אויף דעם קען מען אים זיכער נישט, די ערשטע פינף מינוט איז קלאר אז ער איז פטור, און נאך פינף מינוט קען מען אים אויך נישט מחייב זיין, ווייל ס'איז מער נישט זיינס. פשט, די גאנצע מחלוקת ביי מפקיר נזקיו איז נאר טאמער א מענטש האט פושע געווען, ער האט צובראכן א פאס בידיים, ער האט געמאכט א בור ברשות הרבים, נאכדעם האט ער עס מפקיר געווען, דא קענסטו מיר זאגן א שאלה צו די בור וואס די תורה רעדט איז א רשות הרבים'דיגע בור, א הפקר'דיגע בור צו נישט, אבער ביי א ציור וואס איז געשען אן אונס, א קלארע אונס מיט א מענטש, און ער האט מפקיר געווען די נזקים פאר ס'איז אריבער פינף מינוט, איז לית מאן דפליג אז דער מענטש איז פטור אויף אלע היזקות, ווייל שעת נפילה איז דא נישט דא, און לאחר נפילה איז אויך דא נישט דא ווייל ס'איז מער נישט זיינס, און ממילא זאגט רבי יוחנן, די ברייתא וואס די ברייתא רעדט פון לאחר נפילה, רעדט זיך נישט לאחר נפילת פשיעה, אז ס'איז געשען א פשיעה דא, ס'איז אריבער די פינף מינוט, און נאכדעם האט די מענטש עס מפקיר געווען אזוי ווי אביי האט געוואלט זאגן אין די ברייתא, נאר וואס דען זאגט רבי יוחנן די ברייתא רעדט אויך ביי א ציור פון נתקל, און די ברייתא, די מחלוקת אין די ברייתא צווישן ר' מאיר און ר' יהודה, איז די זעלבע מחלוקת אין די משנה צו נתקל פושע צו נישט. פשט די ברייתא זאגט, וואס איז ביי א ציור, אז א מענטש איז געגאנגען מיט א פאס אין די גאס, אדער מיט א קעמל, און ער איז נתקל, און נאכדעם האט ער מפקיר געווען די נכסים, איז יעצט איז אלעס תלוי צו נתקל פושע צו נישט. טאמער איך זאג נתקל פושע, וואס דאס איז די שיטת ר' מאיר, קומט אויס אז ס'איז געווען דא א פשיעה. אז ס'איז געווען דא א פשיעה דו האסט פושע געווען, קענסטו נישט יעצט מפקיר זיין, מפקיר זיין וועט דיך נישט העלפן דא, איז פארדעם האלט ר' מאיר חייב, טאמער אבער איך האלט נתקל לאו פושע וואס דאס איז רבי יהודה, דאס איז די חכמים אין די ברייתא, קומט אויס אז ס'איז געווען דא אן אונס, נאך אן אונס איז דאך יעדער מודה אז ס'העלפט אז מ'איז עס מפקיר, פארדעם זאגן טאקע די חכמים אז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, אז מ'איז פטור. אבער ס'איז נישט דא דא א מחלוקת, נאך א נפילת פשיעה, נאך א פשיעה צו מ'קען מפקיר זיין צו נישט, נאך א פשיעה קען מען נישט מפקיר זיין, נאך אן אונס קען מען מפקיר זיין, און די מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יהודה אין די ברייתא איז טאקע בציור פון נתקל פשיעה, פשט היות עס איז געווען דארט א נתקל, איז טאמער מען זאגט נתקל פשיעה העלפט נישט דאס מפקיר זיין, און פארדעם האלט ר' מאיר חייב, טאמער מען זאגט נתקל לאו פשיעה העלפט דאס מפקיר זיין, ווייל פשט ס'איז געווען אן אונס. אזוי איז ר' יוחנן מסביר סיי די משנה און סיי די ברייתא. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, איתמר, האמיר געלערנט, מפקיר נזקיו וואס איז טאמער איינער איז מפקיר זיינע נזקים, ברענגט די גמרא א מחלוקת אמוראים, רבי יוחנן ורבי אלעזר, חד אמר חייב וחד אמר פטור, איין מאן דאמר זאגט חייב, און די אנדערע מאן דאמר זאגט פטור, יעצט, באלד מיר זעהן די גמרא דן זיין ווער זאגט וואס, ווער זאגט חייב ווער זאגט פטור, יעצט אליבא דאמת, אונז ווייס מיר שוין די אמת, אונז ווייס מיר אז רבי יוחנן זאגט חייב, ווייל מען האט דאך יעצט געזעהן, רבי יוחנן האלט אז יעדער איז מודה אז מפקיר נזקיו חייב, נאר וואס חכמים האבן געזאגט אז מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, דארט אוודאי איז יעדער מודה אז פטור, אבער די גמרא דא האט נאכנישט געוואוסט פון אונזער גאנצע סוגיא, איז באלד טוט די גמרא פרעגן ווער האלט וואס, אבער על כל פנים פארדעם זאגט די גמרא, לימא מאן דמחייב כר' מאיר, און מאן דפטור כרבנן. פשט לכאורה די מחלוקת אמוראים, די מחלוקת רבי יוחנן רבי אלעזר, איז די זעלבע מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, וואס מ'האט געזען אין די ברייתא א ציור פון אחר נפילה פשט אזוי ווי רבי מאיר און די חכמים קריגן זיך צו מפקיר נזקיו חייב צו נישט קריגן זיך אויך רבי יוחנן רבי אלעזר זאגט די גמרא ניין אליבא דרבי מאיר כולי עלמא לא פליגי פשט אוודאי דאס איז קלאר אז רבי מאיר האלט מפקיר נזקיו חייב און ממילא די אמורא וואס האלט מפקיר נזקיו פטור קען קלאר נישט האלטן ווי רבי מאיר כי פליגי אליבא דרבנן אבער לויט די חכמים איז גארנישט אזוי פשוט מאן דפטור כרבנן פשט דער וואס האלט מפקיר נזקיו פטור אוודאי האלט ווי די חכמים אבער מאן דמחייב דער מאן דאמר וואס האלט אז מפקיר נזקיו חייב, אמר לך ער קען דיר זאגן אנא דאמרי אפילו לרבנן, עד כאן לא פטר רבנן אלא במפקיר נזקיו דהכא משום דאנוס הוא, אבל מפקיר נזקיו דעלמא מחייבי. פשט דער מאן דאמר וואס זאגט מפקיר נזקיו חייב, זאגט אז פרעג מיר נישט קיין קשיא פון די חכמים אין די ברייתא, ווייל די חכמים אין די ברייתא האלטן נישט מפקיר נזקיו פטור, ווייל אזוי ווי רבי יוחנן האט פארענטפערט די ברייתא, ווייל דער מאן דאמר קען זאגן אז די ברייתא רעדט זיך ביי מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, און די חכמים גייען דארט כשיטותיהם אז נתקל לאו פשיעה, איז פאר דעם זאגן דארט די חכמים אז פטור, אבער סתם אזוי א מפקיר נכסיו לאחר נפילת פשיעה, איז דארט אוודאי וועלן די חכמים אויך מודה זיין אז חייב, פשט די מאן דאמר וואס האלט אז מפקיר נזקיו חייב, קען האלטן סיי ווי ר' מאיר סיי ווי די חכמים, קענסט נישט קיין קשיא פרעגן אויף אים פון די חכמים. זאגט אונז די גמרא, תסתיים דר' אלעזר הוא דאמר חייב, די גמרא וויל יעצט א ראיה ברענגען אז ר' אלעזר איז גאר דער וואס האלט אז מפקיר נזקיו חייב, יעצט אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט סקען נישט זיין ווייל ר' יוחנן, ער מוז זיין דער מאן דאמר וואס האלט חייב, אזוי ווי מ'האט פריערט אויסגעבויט, אבער די גמרא ווייסט דאס נאכנישט, איז וויל די גמרא אויסבויען אז ר' אלעזר איז דער וואס האלט חייב, פארוואס? ווי זעהן מיר אזא רב לוזער דאמר רב לוזער משום ר' ישמעאל, ווייל רב לוזער זאגט נאך בשם זיין רבי'ן ר' ישמעאל אז שני דברים אינם ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו ס'דא צוויי זאכן וואס אפילו ס'איז נישט אין די רשות פון די מענטש איז די פסוק איז עס מחשיב כאילו ס'איז אין זיין רשות וועלכע צוויי זאכן? ואלו הן בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה די ערשטע איז בור ברשות הרבים אז אפילו ס'איז אין א רשות הרבים ס'איז נישט אין די רשות פון די מענטש אבער אז דו האסט עס אויפגעגראבן קוקט מען עס אן כאילו עס איז אין דיין רשות, און די צווייטע איז חמץ נאך שש שעות פשט נאך חצות ערב פסח איז חמץ אסור בהנאה, איז בעצם ווען א מענטש האט חמץ אינדערהיים איז עס אסור בהנאה איז פשט ס'איז הפקר, איז פון דעסוועגן זאגט די תורה אז היות ס'איז דיין חמץ איז ער עובר די מענטש וואס טרעפט די חמץ איז עובר אויף בל יראה ובל ימצא, אבער על כל פנים דא זעמער אז ר' אלעזר זאגט אז א בור ברשות הרבים איז כאילו עס איז אין זיין אייגענע רשות איז פשט, אז א בור ברשות הרבים וואס דאס איז הפקר איז פון דעסטוועגן איז מען חייב אויף דעם זעהט מען אז ר' אלעזר האלט אז מפקיר נזקיו חייב פרעגט די גמרא אבער ומי אמר ר' אלעזר הכי צו דען האט ר' אלעזר אזוי געזאגט והא אמר ר' אלעזר איפכא ר' אלעזר זאגט אויף א צווייטע פלאץ פונקט פארקערט ווי דתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה די משנה איז קומענדיגע בלאט די משנה זאגט דארט ההופך את הגלל ברשות הרבים פשט אז ווען איינער זעהט א הויפן פון גלל פון צואה פון א בהמה ער טרעפט עס אין א רשות הרבים ס'הפקר'דיג און ער רוקט עס פון איין פלאץ צום צווייטן, והוזק בהן אחר, און נאכדעם געשענט א היזק פון דעם, פשט נאכדעם וואס ער האט עס גערוקט געשענט א היזק, חייב בנזקו, איז דער מענטש וואס האט זיך געשפילט מיטן גלל, ער איז חייב אויפן היזק, יעצט ואמר רב אלעזר, זאגט רב אלעזר אויף די משנה, לא שנו אלא שנתכוון לזכות בהן, אבל לא נתכוון לזכות בהן פטור, פשט דאס אז דער מענטש האט גערוקט דעם גלל איז חייב, איז נאר טאמער ער האט אינזינען געהאט צו קונה זיין דעם גלל, טאמער ס'איז זיינס. טאמער אבער ס'איז נישט זיינס, איז ער פטור, וואס זעהן מיר דא? אלמא מפקיר נזקיו פטור, זעהט מען אז ווילאנג ס'איז נישט זיינס, איז פטור, זעהט מען לכאורה אז רב אלעזר האלט, מפקיר נזקיו פטור, אז א בור וואס באלאנגט נישט פאר א מענטש, א בור וואס איז הפקר, איז פטור, זאגט די גמרא ניין, אמר רב אדא בר אהבה, שהחזירה למקומה, פשט אוודאי האלט רב אלעזר אז מפקיר נזקיו חייב, נאר דא די סיבה וואס רב אלעזר זאגט אז דארט ווי דער מענטש וואס האט געשפילט מיטן גלל איז נישט חייב חוץ טאמער ער האט געוואלט קונה זיין איז ווייל ס'רעדט זיך נישט ער האט באמת גערוקט דעם גלל פון איין פלאץ צום צווייטן טאמער וואלט ער עס גערוקט פון איין פלאץ צום צווייטן איז אפילו ער האט עס נישט קונה געווען איז חייב ווייל מפקיר נזקיו חייב גייט מיר נישט אן אז ס'איז הפקר ביסט נאכאלץ חייב טאמער אבער ער האט עס צוריקגעלייגט אויפן זעלבן פלאץ ווי ער האט עס געטראפן פשט ער האט גענומען דעם גלל האט עס אוועק גערוקט און שפעטער צוריק געלייגט אויפן זעלבן פלאץ איז פשט אז ער האט גארנישט געטון דא איז פארדעם זאגט רב אלעזר איז די דין אז ער איז פטור חוץ טאמער האט עס געוואלט קונה זיין, טאמער איז קונה דעם גלל יעצט איז עס זיינס דעמאלטס אוודאי איז ער חייב, אבער טאמער איז עס נישט קונה איז ער פטור ווייל ער האט עס צוריק געלייגט אויפן זעלבן פלאץ. זאגט טאקע די גמרא אמר רבינא משל דרב אדא בר אהבה למה הדבר דומה למוצא בור מגולה וכיסהו וחזר וגילהו, פשט, ס'איז די זעלבע זאך אזוי ווי ווען איינער טרעפט לאמיר זאגן ראובן האט אויפגעגראבן א גריב און ער האט עס צוגעדעקט, קומט שמעון ער טרעפט א צוגעדעקטע גריב, ער עפנט עס אויף ער דעקט עס צוריק צו, און שפעטער געשענט א היזק, ווער איז חייב? אוודאי ראובן, ווייל ער איז דער וואס האט אויפגעגראבן די גריב, איי שמעון האט שפעטער אויפגעדעקט שפעטער צוריק צוגעדעקט וואס א נפקא מינה ברגע וואס שמעון האט עס צוריק צוגעדעקט און שפעטער איז עס אליין אויפגעדעקט געווארן איז נישט זיין שולד ער האט נישט געמאכט די גריב איז די זעלבע זאך דא דער מענטש האט זיך ארומגעשפילט מיטן גלל האט עס טאקע ארומגערוקט אבער למעשה האט ער עס צוריקגעלייגט אויפן זעלבן פלאץ אז ער האט עס צוריקגעלייגט אויפן זעלבן פלאץ קען מען אים נישט מחייב זיין אויף דעם גלל חוץ טאמער ער האט עס קונה געווען, פרעגט אבער די גמרא אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לראבינא מי דמי, התם, לא אסתלק להו מעשה ראשון, הכא, אסתלק להו מעשה ראשון. פשט, ביי א גריב, דארט ווי ראובן האט אויפגעגראבן א גריב, ער האט עס צוגעדעקט, און שמעון גייט און שפילט זיך ארום מיט די דעקל, ער דעקט עס אויף, ער דעקט עס צוריק צו, איז למעשה שפעטער טאמער עס איז געשען דער היזק, איז באמת וויאזוי קען מען מחייב זיין שמעון? ראובן למעשה איז דער וואס האט אויפגעגראבן די גריב, און שמעון האט נישט אוועקגענומען די פעולה פון ראובן, שמעון האט סך הכל זיך געשפילט מיטן דעקל. אבער הא לא דמי, דו ווייסט וואס ביי אונז איז צו, דארט ווי איינער האט אראפגעלייגט גלל אין איין פלאץ, און א צווייטער האט זיך ארומגעשפילט מיט דעם ער האט עס אוועקגערוקט, שפעטער צוריקגערוקט, איז נישט פשט אז ער האט זיך געשפילט מיט א דעקל פון א גריב, נאר פארקערט, דאס איז דומה צו א מעשה אלא למוצא בור מגולה וטממה וחזר וחפרה דאסתלקו להו מעשה ראשון וקיימא לן ברשותו, פשט, וואס וועט זיין טאמער ראובן גראבט אויף א גריב, ער דעקט עס צו, שמעון קומט, און נישט ער דעקט עס אויף און דעקט עס צוריק צו נאר שמעון גייט און ער פארשטאפט דעם גאנצן גריב ער פילט עס צוריק אן מיט ערד און ער גראבט עס אויף נאכאמאל איז דא אוודאי ווער איז חייב? שמעון פארוואס ווייל ברגע וואס שמעון האט צוריק אנגעשטאפט דעם גריב ער האט עס פארמאכט איז פשט די גאנצע מעשה פון ראובן איז מער נישט דא דא איז אוודאי טאמער שפעטער העט געשען א היזק העט מען יא מחייב זיין שמעון איז דא ווען איינער שפילט ארום מיט דעם גלל ווען איינער רוקט די גלל פון איין פלאץ צום צווייטן אפילו ער רוקט עס שפעטער צוריק ווי נישט ווי ברגע וואס ער האט עס אוועקגערוקט איז די מעשה פון די ערשטע מער נישט דא דא, איז יעצט אז ער לייגט עס צוריק, פארוואס זאל מען אים נישט מחייב זיין אפילו טאמער איז עס נישט קונה, טאמער מען האלט אז מפקיר נזקיו חייב? אלא אמר רב אשי, מילא זאגט טאקע רב אשי, כשהפכה לפחות משלושה, פשט ס'רעדט זיך אז דער מענטש האט ארומגעשפילט מיטן גלל, האט עס נישט אויפגעהויבן העכער דריי טפחים, אז ער האט עס נישט אויפגעהויבן העכער דריי טפחים, איז פשט ער האט נישט מסלק געווען די מעשים פון די ערשטע, איז כאילו די ערשטע האט עס נאך געלייגט דארט, אבער פון דעסטוועגן טאמער האט געוואלט קונה זיין דעמאלטס אוודאי איז ער חייב ווי רשי ווייזט אויף אז אויף קונה צו זיין דארף מען עס נישט אויפהייבן דריי טפחים, איז טאמער האט עס קונה געווען דעמאלטס אוודאי איז ער חייב אבער טאמער איז עס נישט קונה הייסט עס באמת כאילו ער האט גארנישט געטוהן דא און פאר דעם טאקע איז די דין אז פטור. פרעגט אבער די גמרא ומאי דוחקיה דר' אלעזר לאוקמיה כגון שהפכה לפחות משלושה וטעמא דכי נתכוון לזכות בה הא אין מתכוון לזכות בה לא, לוקמה למעלה משלושה ואף על גב דלא נתכוון לזכות בה חייב. פשט, וואס איז געשטאנען אין די משנה? אין די משנה איז געשטאנען אז ההופך את הגלל איז חייב. איז קומט רבי אלעזר, רבי אלעזר זאגט אזוי, דאס איז דווקא ווען ער האט אינזינען געהאט צו קונה זיין, ער האט נישט אינזינען געהאט קונה צו זיין, פון דעם רעדט נישט די משנה. האט מען געפרעגט לכאורה פארוואס מפקיר נזקיו חייב. איז זאל רבי אלעזר זאגן אז אפילו ער האט נישט אינזינען געהאט צו זוכה זיין, איז מען אויך חייב. זאגט די גמרא, ס'פחות משלושה, אז ס'פחות משלושה איז לא נסתלק מעשה ראשון. פרעגט די גמרא וואס דארפסטו צוקומען צו די גאנצע פארשטופטע תירוץ? זאג זייער פשוט, זאג די משנה רעדט זיך למעלה משלושה, דער מענטש האט אויפגעהויבן דעם גלל העכער דריי, איז פשט די ערשטע מעשה איז נסתלק געווארן, ס'הייסט זיין בור, איז אפילו ער האט נישט געוואלט זוכה זיין, איז ער חייב, ווייל מפקיר נזקיו חייב. וואס פעלט אויס די גאנצע פשעטל פון רב אלעזר? אמר רבא ענפערט רבא אז ס'איז טאקע געווען א דיוק אין די משנה מתניתין קשיתיה אבער רב אלעזר איז שווער געווען די משנה מאי איריא הפך ליתני הגביה פארוואס שטייט דא ההופך את הגלל וואלט קענען שטיין הגביה את הגלל אלא שמע מינה כל הפך למטה משלושה נאר וואס דען מען מוז זאגן אז די משנה רעדט זיך למטה משלושה, איי אויב ס'איז למטה משלושה איז נישט נסתלק געווארן די מעשים פון די ערשטע פארוואס טאקע חייב זאגט טאקע ר' אלעזר ווייל ער האט אינזינען געהאט דאס קונה צו זיין איז על כל פנים קען מען בלייבן מיטן אריגינעלע תירוץ אז ר' אלעזר איז דער וואס האלט מפקיר נזקיו חייב פרעגט אבער די גמרא ומדר' אלעזר אמר חייב ר' יוחנן אמר פטור אויב דו זעצט טאקע איין אז ר' אלעזר האלט חייב מוזטו זאגן אז ר' יוחנן האלט מפקיר נזקיו פטור, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי, צו דען האלט רבי יוחנן אז מפקיר נזקיו פטור? והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, אויך א משנה, קומענדיגע בלאט, המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, איינער וואס באהאלט א דארן אדער א גלאז אין א רשות הרבים, אדער והגודר גדירו בקוצים, איינער וואס מאכט א גדר ארום זיין רשות מיט דערנער, אדער וגדר שנפל לרשות הרבים, א גדר פון שטיינער וואס פאלט אריין אין רשות הרבים, והוזק בהן אחר, און איינער ווערט ניזוק פון דעם, איז חייב בנזקו, דער וואס האט באהאלטן די דארן אדער דער וואס האט געמאכט אזא סארט גדר, אדער א גדר וואס איז צוזאמגעפאלן, איז חייב צו צאלן אויפן היזק. ואמר רבי יוחנן, און רבי יוחנן זאגט אויף די משנה, אז דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה, אז איינער וואס מאכט א גדר פון קוצים, איז חייב אויף אלע היזקות, זאגט רבי יוחנן לא שנו אלא במפריח, אבל במצמצם פטור. פשט, דער דין איז נאר, טאמער א מענטש האט ארומגענומען זיין שטח מיט דערנער, און די דערנער זענען אריינגעפארן, אין א רשות הרבים אריין אריין רשות הרבים אריין דארט אוואדע איז חייב אבער טאמער ער האט מצמצם געווען פשט טאמער די קוצים ענדיגן זיך דארט ווי זיין רשות ענדיגט זיך פשט די קוצים איז אין זיין רשות און איינער איז פונקט אריבער דארט און איז צושטאכן געווארן יענער געגאנגען רשות הרבים אבער האט זיך אריינגעריבן אין זיין וואנט איז דא אוואדע איז פטור יעצט מצמצם מאי טעמא פטור פארוואס טאקע ווען די גדר פון קוצים איז אין זיין רשות האלט רבי יוחנן איז פטור לאו משום דהוה ליה בור ברשותו מכלל דחיובא דבור ברשות הרבים הוא אלמא מפקיר נזקיו חייב. פשט אז מ'זעהט אז רבי יוחנן האלט אז אויף א בור וואס איז אין א מענטש'ס רשות איז מען פטור, מוז זיין אז פון וועלכע בור רעדט די תורה? קען נישט זיין די תורה רעדט פון א בור וואס באלאנגט פאר א מענטש ווייל אויב אזוי ביי מצמצם וואלט אויך געדארפט זיין חייב, נאר וואס דען? אוודאי רעדט די תורה פון א בור ברשות הרבים. איז פשט אז רבי יוחנן האלט אז א בור ברשות הרבים איז חייב, איז פשט מפקיר נזקיו וואלט געדארפט זיין חייב, איז וויאזוי זאגסטו אז רבי יוחנן האלט מפקיר נזקיו פטור, זאגט די גמרא לא, דאס איז נישט קיין קשיא לעולם אימא לך, מפקיר נזקיו פטור, ומצמצם מאי טעמא פטור, משום דאיתמר עלה, אמר רב אחא בריה דרב איקא לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בכתלים, פשט קען אוודאי זיין רבי יוחנן האלט, מפקיר נזקיו פטור, ווען די תורה רעדט פון בור, רעדט נישט די תורה פון א הפקר'דיגע בור פון א רשות הרבים'דיגע בור, נאר די תורה רעדט פון א בור ברשות היחיד, וואס באלאנגט פאר א מענטש. איי אויב אזוי פארוואס ווען איינער איז מצמצם זאגט רבי יוחנן פטור? וואס איז פטור? די בור איז אין דיין רשות, ביסטו חייב. איז אויף דעם זאגט רב אחא בריה דרב איקא, ווייל היות וואס ס'איז נישט די דרך פון א מענטש זיך אריינצורייבן אין יענעמ'ס וואנט, איז פשט אז איינער זיך אריינגעריבן אין זיין וואנט איז עס א מאדנע זאך, אז ס'איז א מאדנע זאך איז יענער פטור, ווייל דו ביסט דער וואס האט געטון א מאדנע זאך, דו האסט זיך נישט געטארט אריינרייבן אין יענעמ'ס וואנט, אבער אין הכי נמי, סתם א בור איז נישט ברשות הרבים, ווייל א בור ברשות הרבים איז א הפקר'דיגע בור, און רבי יוחנן האלט מפקיר נזקיו פטור. פרעגט אבער די גמרא, ווי קענסטו זאגן אז ר' יוחנן האלט, מפקיר נזקיו פטור, מי אמר ר' יוחנן הכי והאמר ר' יוחנן, הלכה כסתם משנה, ר' יוחנן האלט דאך איבעראל אז די הלכה איז ווי א סתם משנה, ותנן מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף נ', החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור ומת, חייב, די משנה זאגט קלאר אז א בור ברשות הרבים איז מען חייב, א בור ברשות הרבים איז דאך א הפקר'דיגע בור, פונדעסטוועגן איז חייב, ר' יוחנן פסק'נט ווי די סתם משנה, זעהט מען קלאר אז רבי יוחנן האלט מפקיר נזקיו חייב, אלא נא זאגט מען טאקע זאגט טאקע די גמרא לעולם רבי יוחנן אמר חייב, מוז מען טאקע זאגן אז רבי יוחנן האלט מפקיר נזקיו חייב, איי פרעגט די גמרא מדרבי יוחנן אמר חייב, רבי אלעזר אמר פטור, והא אמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל, פשט ווי קענסטו זאגן רבי יוחנן האלט חייב, טאמער רבי יוחנן האלט חייב, מוז זיין אז ר' אלעזר האלט פטור, אונז האמיר דאך פריערט געזעהן אז ר' אלעזר האט נאכגעזאגט בשם ר' ישמעאל אז שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב ברשותו אז א בור ברשות הרבים איז מען חייב, זעהט מען לכאורה דא אז ר' אלעזר האלט אויכעט אז א בור ברשות הרבים איז חייב אז מפקיר נזקיו חייב, איז דאך עס א סתירה קען דאך נישט זיין איינער דארף האלטן מפקיר נזקיו פטור, זאגט די גמרא לא קשיא, הא דידיה הא דרביה, פשט אוודאי ר' אלעזר האלט מפקיר נזקיו פטור, די מימרא וואס ר' אלעזר זאגט נאך בשם ר' ישמעאל, דאס א מימרא פון זיין רבי'ן, ער האלט טאקע נישט אזוי,